דארף אבער נאך פארהאן דער וועג פון מצרים ביז ארץ ישראל, נאכדעם וואס מען גייט ארויס פון מצרים ביז מען קומט אן אין ארץ ישראל דארף מען דורך גיין א דרך, דארף מען דורך גיין א וועג, און אין יענעם וועג דארטן שטעלט זיך עמלק, זאגט ער מסביר זיין, עס איז שוין אויסגערעדט פריער אין דעם פריערדיגן סעיף א' וואס איז דאס עמלק, אז עמלק איז דער וואס איז מנגד צו דעם ענין הדעת, דאס הייסט ביי אלע אנדערע קליפות איז אז ס'פעלט דעת. די פראבלעם פון, יסודות'דיגע פראבלעם פון אלע אנדערע קליפות איז אז ס'פעלט דעת אין דעם אמת, ס'פעלט א הרגשה אין דעם אמת, אז ס'פעלט ביי א מענטש אן הרגשה אין דעם אמת במילא פאלט ער פאלט ער האט א שייכות מיט תאוות, בשעת א מענטש דערהערט נישט דער אמת אין אלוקות, יעמאלט ווער האט ער א תפיסת מקום צום וועלט און ער קען האבן תאוות עולם הזה, און וואס איז דער עצה אויף אלע קליפות? בדרך כלל דער עצה איז ער זאל האבן מ'זאל זאל אים אריין שטעלן אביסל דעת ער זאל האבן יא דערהערן דעם אמת זאל יא האבן יא הרגש אין דעם אמת פשטות כ'מיין מ'רעדט בדרך כלל מענטשן מ'וויל מ'וויל א מענטשן מחנך זיין צו מ'וויל אים געבן מ'וויל אים ער זאל גיין בדרך הישרה בדרך כלל די פראבלעם איז אז ער דערהערט נישט און ער פילט נישט אז דאס איז דער ריכטיגסטע און די בעסטע די בעסטע זאך אט אזוי דארף מען לעבן ער פילט עס נישט דער עצה איז אז מ'גיבט אים ער זאל ער זאל ווערן א בר דעת ער זאל יא מרגיש זיין. דער עמלק איז מנגד צום ענין הדעת, עמלק איז אפילו בשעת ס'דא דעת פועל'ט עס נישט, דאס איז די נקודה פון עמלק, ער איז חוצפה, ער איז מנגד צום דעת, אז אפילו אז ער פארשטייט יא אז דער אמת איז אין אלוקות, ער איז מרגיש יא דער אמת אף על פי כן וועט ער זיך נישט בייטן הגם אז ער פילט אז דאס איז דער אמת, הגם אז ער ווייס און ער פילט אז דאס איז דער אמת, אבער ער האט אזא עזות אז זיין מציאות וועט זיך נישט רירן פון ארט, דאס איז די נקודה פון עמלק, ער איז מנגד צו דעם בחינת הדעת, ער איז מנגד הגם ער ווייס אז יענער איז גרויס טאקע. נישט נישט ער איז מנגד ווייל ער האלט פון זיך מער פון יענעם, נישט ווייל ער האלט פון זיך, ער ווייס אז יענער איז דער אמת'ן, אף על פי כן איז זיין מציאות וועט זיך נישט רירן פון ארט, דאס הייסט ער איז א מחוצף, ער האט אין זיך אן עזות אז זיין מציאות, זיין 'איך' וועט זיך נישט רירן פון ארט, הגם אז ער ווייס אז אז זיין מציאות אין דעם ליגט נישט דער אמת. דאס איז דער נקודה פון קליפת עמלק. איצט דער וואס שטעלט זיך עמלק, שטעלט ער זיך בדרך בצאתכם ממצרים. איז לאמיר באטראכטן זיך וואס איז דאס אין עבודת השם,

מיט וואס ווערט א מענטש געבארן? וואס איז מלובש אין זיין? מיט וואס? וואס פילט ער נאטירליך? וואס וואס איז מלובש אין זיין בלוט? דאס איז די נפש הבהמית, די נפש מצד הקליפה, זיין 'איך', זיין 'איך', זיינע תאוות, אט דאס געפינט זיך, אט דאס איז זיין הארץ, אט דאס איז זיין בלוט. אלטער רבי זאגט די נפש הבהמית געפינט זיך אין דער חלל השמאלי שבלב, אין דער הארץ פון א מענטש, און דאס געפינט זיך דארטן, געפינט זיך זיין זיין אייגענעם 'איך' געפינט זיך דארטן. האט א נשמה, די נשמה איז פארבונדן מיטן אייבערשטן, אבער זיין 'איך' בלייבט, זיין 'איך' איז עולם הזה. זאגט ער, מצרים איז וואס א איד, אפילו א איד וואס ער האט נאכנישט געארבעט אויף זיך, אף על פי כן איז האט ער, איז איז, וויבאלד א איד האט א נשמה גלייבט ער אין דעם אייבערשטן, ער האט אמונה אין אלוקות, אבער אמונה מצד עצמה, פון וואנעט שטאמט דאס אז א איד האט אמונה אינעם אייבערשטן? ער איז פארבונדן מיטן אייבערשטן, דאס שטאמט פון דעם ווייל ער האט א נשמה און די נשמה איז פארבונדן מיטן אייבערשטן, אבער זיין מציאות, ווי לייגט זיך ביי אים אין קאפ און ווי פילט ער ביי זיך אין הארצן, זיין מציאות איז זיין מציאות, זאגט פריער גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא וכו' ווי ער זאגט דער תירוץ ער איז א גנב און ער דאווענט אז דער אייבערשטער זאל מצליח זיין אין זיין גניבה, אויב דו גלייבסט אינעם אייבערשטן דו בעטסט דעם אייבערשטן און דו ווייסט אז דער אייבערשטער ער איז דער וואס קען דיר העלפן, איז וואס איז ווי גנב'סטו? און דער תירוץ איז אז. דאס וואס ער גלייבט האט נישט צו טון מיט דעם, דאס שטאמט נישט פון דעם, פון זיין אייגענע מציאות. זיין מציאות איז אז ער איז א גנב, נאר ער האט א נשמה און די נשמה איז העכער פאר אים. און דאס וואס ער האט א שייכות מיט'ן אייבערשטן דאס שטאמט פון דעם ווייל ס'איז דא א נקודה אין אים וואס איז נישט פארבונדען מיט זיין מציאות. וואס דערפאר איז דער עצם זאך ער קען זיין א גנב און א מאמין בחדא מחתא. ער קען זיין פארבונדען מיט'ן אייבערשטן, ער גלייבט אין דעם אייבערשטן, אמונה איז נישט נאר גלייבן וואס ער האלט, ער קען זיין פארבונדען מיט'ן אייבערשטן, און דאווענען צום אייבערשטן, און אויף ווי קען זיין צו זיין מציאות האט עס נישט, ער בלייבט א גנב, דאס האט נישט צוטון מיט זיין מציאות, וואס ער רעדט איז, מער בפרט וואס ער רעדט איז אז דער פראבלעם פון אמונה איז אז וויבאלד דער מענטש האט עס נישט איבערגעארבעט ביי זיך אין קאפ, ס'איז נישט אין אן אופן פון השגה, ס'איז נישט אין אן אופן פון פארשטאנד, איז מען נישט מרגיש דעם סתירה פון דעם אמונה אין דעם אייבערשטן מיט די גניבה. דאס וואס א מענטש קען זיין איין זאך און גלייבן אין א צווייטער זאך איז וויבאלד ער פארשטייט נישט וואס ער גלייבט, ס'איז נישט אויסגעטייטשט ביי אים אין זיין אייגענעם קאפ, ס'איז נישט בדרך הבנה והשגה, פילט ער נישט די סתירה צו וואס ער גלייבט צו וואס ער איז, ער איז נישט מרגיש די סתירה, דא קען זיין כמה אופנים, אבער דאס איז דער אמונה איז אמת, דער אמונה איז שטארק, און ביחד עם זה פילט ער נישט ווי זיין לעבן, זיין מציאות איז א סתירה צו דעם. ס'איז נישט קיין סתירה. איז דערפאר בכדי אז בכדי אז א איד זאל זיין נישט נישט זיין א גנב, א איד זאל זיין טאקע דעם, ער זאל זיין דעם אייבערשטנ'ס א איד, ער הייבט אן דער גאנצער אריכות דא, איז ער מייסד אויף דעם וואס עס שטייט אז אידן ווערן אנגערופן דעם אייבערשטנ'ס לב, לבבתני אחותי כלה, א איד'ס הארץ דארף זיין דארף זיין פארבונדן מיט'ן אייבערשטן. איז די ראשית ההשכלה איז אז א מענטש זאל זיך מתבונן זיין אין גדלות השם, אז ער זאל אראפטראגן זיין זיין אמונה אין שכל, נאר כמה ביאורים דערפאר אבער די פשט'דיגע זאך איז ווייל דער מענטש מצד דער מציאות האדם מצד עצמו איז זיין אייגענע מציאות זיין אייגענע ישות זיין אייגענעם איך, דער אייבערשטער האט געגעבן א מענטשן שכל, שכל האט אין זיך דעם תכונה אז ער קען א מענטש קען פארשטיין זאכן וואס זענען וואס זענען נישט פארבונדן מיט זיין מציאות, אויב אויב דאס איז יתרון האדם על על על בעל חי, אויב ס'וואלט נישט געווען קיין א מענטש האט נישט געהאט קיין שכל וואלט אזוי ווי א בעל חי קען ער נאר פילן א בעל חי קען נאר פילן און האבן א. א חוש נאר אין זאכן וואס זענען פארבונדן מיט זיין אייגענער וועלט, אבער פארשטיין א זאך וואס איז נישט נישט פארבונדן מיט אים, דאס דאס ווייס ער נישט. א בעל חי, זאגט אמאל אז אז א בעל חי זעט א מענטש און וואס זעט ער? אז א פערד זעט א מענטש און זיי זאגן אים וואס וואס זעט ער? ביי ביי דער סוס איז א פלא ווי קען זיין א פערד וואס גייט אויף צוויי פיס? ער קען זיך נישט, עס איז נישטא ביי א מענטשן ביי א פערד, חוץ פון א פערד ווייסט נישט, א סוס ווייסט נישט, ווייסט נישט עפעס פון חוץ פון א סוס, ער ווייסט נאר זיך, עס איז נישט קיין דעת, אבער עס איז דא נאר זיך דארטן, האט נישט קיין שכל, און אלץ וואס ער זעט ארום זיך איז עפעס ווי ס'האט צו טון מיט זיין מציאות, אבער נישט זיין מציאות איז נישטא ביי אים, עס איז נישטא, דאס עקזיסטירט נישט בכלל אין זיין וועלט, א מענטש האט שכל, רוח האדם העולה היא למעלה, א מענטש קען פארשטיין א זאך וואס איז נישט אים. דאס וואס האט כח השכל, קען ער פארשטיין א זאך וואס איז העכער פאר אים, איז בשעת דער מענטש זיין אייגענער הרגש, זיין איך איז איין זאך, ער איז איין זאך, ווי קען ער אנהייבן ארבעטן אויף זיך, דארף ער זיך מתבונן זיין אין גדולת השם, בשעת ער איז זיך מתבונן אין גדולת השם, לייכט קען לייכטן ביי אים אין קאפ, קען לייכטן אלוקות ביי אים אין קאפ, דער אמונה, דער פארבונד וואס ער האט מיטן אייבערשטן מצד נשמתו, דורך שכל הייבט דאס אן, הייבט ער אן אריינברענגן דאס אין זיין מציאות, ער הייבט דאס אן פארשטיין. בשעת א מענטש איז מבין און ער פארשטייט דאס, ביז ער קומט צו צו א שלב פון דעת, דעת מיינט נישט נאר ער קען פארשטיין א זאך וואס איז העכער פאר אים, נאר דער זאך וואס איז העכער פאר אים קען ער דאס, עס קען זיך פארבינדן מיט אים, דאס איז דער ענין פון דעת, דעת איז זייער א שטארקע זאך, ס'איז דא א מענטש קען פארשטיין אלוקות, פארשטיין, פארשטיין, ער רעדט גאט, פארשטיין גדלות, דער גדלות האין סוף פונעם אייבערשטן, פארהאן דאס וואס דער אייבערשטער איז איז אין סוף, ווי ער רעדט דארט דעת עליון, כולא קמיה כלא חשיב, דער ענין גופא קען א נברא דורך שכל קען דאס פארשטיין. קען זיך אריינטראכטן אין דעם, פארשטיין, דאס זאל ווערן א מושג, עס זאל ווערן א מושג שכלי, ער פארשטייט וויפיל א מענטש קען פארשטיין, אבער וויבאלד דער אייבישטער'ס בלי גבול איז אין סוף, איז גבול בטל צו אים, דורך פארשידענע הסברים, וואס איז די תוצאות, דאס ווערט א מושג שכלי ביי אים, ער פארשטייט דאס, דאס איז איין זאך, דערנאך ווערט דער ימ, דערנאך קען א מענטש דורך דאס, קען ער אנהייבן מרגיש זיין דערפילן אז דער זאך איז נישט עפעס א תיארעטישע זאך, דאס איז אן ענין וואס איז נוגע צו מיר אין לעבן, דאס ווערט א זאך וואס איז נוגע צו דעם מענטשן. דאס ווערט א חלק פון זיין פון זיין לעבן, דעם ענין אז ס'פאראן א אין סוף, דאס איז א זאך וואס ער וואס ער ווערט פארבונדן מיט דעם, ער פילט אז דאס איז א זאך וואס איז נוגע צו אים, דאס ווערט א חלק פון זיין מהות, ער ווערט א חלק פון זיין לעבן. בשעת א מענטש האט דעת, ער פילט, ער ער ווערט סענסיטיוו צו דעם, עס ווערט נוגע צו אים, עס גייט אים אן דעם ענין, דאס איז די נקודה פון דעת, עס הייבט אים אן אנגיין דעם ענין, דאס באדערט, דער ענין איז נוגע צו אים, ס'נישט גלאט א פרעמדע זאך, דאס ווערט נוגע צו אים, דאס איז דער פתח אז א מענטש זאל זיך קענען בייטן לפי אופן דעם ענין. בשעת בשעת א זאך הייבט אן ווערן נוגע צו א מענטש און עס הייבט אן עס הייבט אן א מענטש דערהערט א געוויסער אמת איז פארהאן א שלב איך פארשטיי אז דאס איז דער אמת אבער ס'גייט מיר דאס דאס האט צו טאן ס'איז מיר נישט ס'איז מיר נישט נוגע דעם ענין ס'האט ס'ארט מיר נישט דער אמת ארט מיר נישט ס'איז דא דער אמת און פארהאן מיין מציאות און וואס באדערט מיר וואס טוט זיך ביי מיר וואס דאס איז דאס איז דער ענין און דאס וואס איך בין נישט אזוי ווי דער ענין דאס באדערט מיר נישט. דאס פעלט דעם שלב פון דעת, דעת איז אז ס'הייבט מיר אן, דער ענין רירט מיר אן, עס באדערט מיר דעם ענין, עס באדערט מיר אז איך בין נישט כפי האמת, דאס איז דער שלב פון דעת, עס הייבט מיר אן אנגיין דעם ענין, דער ענין באדערט מיר, דער ענין גייט מיר אן. בשעת א מענטש האט דעת, יעמאלט קען דאס, איז דאס א פתח אז זיין מציאות זאל זיך בייטן, יעמאלט וועט ער האבן, איך, העט, קען ער האבן געפילן צו דעם זאך, ער קען דאס ליב האבן, צו מער האבן פון דעם, דאס איז נאר ווייל ער האט, ווייל דער ענין איז נוגע צו אים, וויבאלד ס'איז נישט נוגע צו אים יעמאלט איז דא ווי ער רעאגירט און ווי ער פילט זיך לגבי די זאך, אט דא קען האבן מידות, איז זאגט ער אז איז פאראן ארץ מצרים ווי בשעת בכלל נישטא קיין השגה, וואס איז וואס איז א איד פארבונדן מיטן אייבערשטן? ער האט א נשמה וואס די נשמה די נשמה איז פארבונדן מיטן אייבערשטן במילא פילט ער אז ס'איז דא אן אייבערשטער, אבער דאס נישט קיין אויסגעטייטשטער מושג ביי זיך, און ס'איז זיכער נישט נוגע צו אים, וואס איז נוגע צו אים איז זיין אייגענע מיט זיין אייגענע ד' אמות, דאס האט ער ליב און דאס האט ער פיינט, זיין אייגענע זיין אייגענע וועלט. דורך בשעת א מענטש דורך התבוננות און דעת קען א מענטש פועל זיין ביי זיך אז אלוקות זאל אים אנגיין, אלוקות זאל אים זיין נוגע, בשעת אלוקות איז אים נוגע יעמאלט, עס באדערט אים אז ער איז נישט אזוי ווי דער אמת איז מחייב אזוי ווי דער אייבערשטער, אזוי ווי דער אייבערשטער איז מחייב ווי דער אייבערשטער איז, יעמאלט קען ער מוליד זיין מידות כפי ערך ההשגה, יעמאלט וועט ער וועט ער וועט ער ווערן וועט ער פילן ווי דער שכל איז מחייב. בשעת א מענטש פילט אז דער אמת איז כך וכך, און ס'רירט אים אן אז דער אמת איז כך וכך, וועט עס מוליד זיין מידות כפי האופן פון דעם ענין. זאגט ער, איז דאס איז בכללות דאס ענין פון ארץ ישראל. ארץ ישראל בכללות דער ענין איז אז א איד האט נישט נאר וואס ער גלייבט אין דעם אייבערשטן, נאר ער האט א הבנה והשגה אין אלוקות, ביז אז דאס מאכט איבער זיין הארץ אז ער האט ליב דעם אייבערשטן, אז עבודת השם איז נישט עפעס א זאך וואס ער ברעכט זיך ער דארף זיך ברעכן און כופה זיין צוליב דינען דעם אייבערשטן. אין דעם ליגט זיין מהות, אין דעם ליגט זיין לב, זיין הארץ ליגט אין דעם, ער האט א אידישע הארץ, זיין הארץ איז פארבונדן מיטן אייבערשטן. איצטער רעדט ער, דאס איז ארץ ישראל בכללות, איצטער רעדט ער אז, אז ער האט אנגעהויבן רעדן דא אז ארץ ישראל איז נישט גלאט אזוי, ס'קען זיין א מענטש האט הבנה והשגה אין אלוקות, און דעת אין אלוקות, און ער האט אויכעט מידות אין אלוקות, און אף על פי כן איז דאס נישט ארץ ישראל, דאס ווערט אנגערופן מדבר. דאס דאס האבן מיר אנגעהויבן לערנען לעצטע וואך, אז אז מען רעדט מצרים איז בכללות ענין פון אמונה, אז אלוקות איז נישט קיין דבר שכלי און בכלל מען האט נישט קיין געפיל אין געטליכקייט, מען האט נישט קיין סענסיטיווקייט צו געטליכקייט, דאן רעדט מען פון א מענטש האט יא א דעת אין אלוקות, יא הבנה והשגה אין אלוקות, און במילא וויבאלד ער האט הבנה והשגה אין אלוקות ער פארשטייט עס גוט און ס'רירט אים אן דעם ענין ער פילט עס, ער ווערט פארבונדן מיט דעם דאס איז נוגע צו אים, במילא האט ער אהבת השם און ער האט יראת השם, דאס זענען די זאכן וואס הייבן אן דאס באדערט אים. בשעת א איד, בשעת ביי א אידן, בשעת ער הערט, בשעת עס הערט זיך ביי א מענטשן, א איד האט עפעס א געפיל אין געטליכקייט, איז יעמאלט איז דאס נוגע צו אים דעם אמת. אויב מען האט דעת אין אלוקות, קען מען נישט האבן איחוד דעת, קען מען נישט האבן דעת אין עולם הזה אויכעט. דעת מיינט אז דאס רירט מיר אן, אז דער זאך באדערט מיר. ס'קען נישט זיין אז ס'באדערט א מענטש אין זיין אייגענעם 'איך', און מ'רעדט אין קאפ. אבער ס'איז אים נוגע וואס ארט אים איז, זיין אייגענעם 'איך', און ס'איז אים נוגע אלוקות. אויב ביי דיר איז נוגע דיין אייגענעם 'איך', איז דאס א סתירה צו אז ביי דיר זאל זיין נוגע אלוקות. אלוקות איז די פשט אז דאס איז דער אמיתית המציאות, אז ער איז דער אמת, און חוץ פון אים אלץ איז גארנישט. דער אמת איז אז שפעטער וועט ער אפטייטשן אביסל אין דעם דער צמח צדק איז זייער מאריך, אפשר איך זאל לערנען אינעוויניג. אבער על כל פנים דא רעדט ער די חילוק פון אז מ'האט דעת אין אלוקות איז פאראן צוויי אופנים. און אפי' אויב מ'האט דעת אלוקות און מ'האט אהבה ויראה פאראן צוויי, איין אופן איז אז הגם וואס ער האט אהבה ויראה אבער ס'פעלט אינעם תענוג, זיין געשמאק ליגט נישט אין דעם, הגם וואס ער האט עס ליב און ער האט און זיין דעת איז פארבונדען מיט דעם און זיין הארץ איז פארבונדען מיט דעם אבער ס'פעלט תענוג, דערנאך איז פאראן בשעת ער האט תענוג אין אלוקות. לאמיר דאס זען אינעווייניג, ער טייטשט עס אפ בפרטיות, זאגט אזוי. וויל מ'זאל אנהייבן, מען קען אנהייבן פון פון בחינת פנים, ער זאגט אז בלב האדם איז פאראן פנים ואחור, דאס בחינת פנים און בחינת פנים איז דאס ממש אינמיטן דעם עמוד, צדיק וואו עמוד א', דאס בחינת פנים הוא מה שכתוב למעלה בפירוש זבת חלב ודבש, שענין התענוג בהוי', ער רעדט די ענין פון פנים אין עבודת האדם, וואס איז פנים, אז א מענטש האט זיין געשמאק איז אין אלוקות, וואס איז, זאגט ער טייטשט אפ אזוי, כי התענוג הוא פנימיות המידות.

וואס איז די פשט אז א זאך, אז א מענטש איז פארבונדען מיט א זאך בפנימיותו מיינט, דא רעדט ער א טיפערע טייטש אין פנימיות, פנימיות מיינט אז דער גא אז דאס איז זיין מהות, אז דאס איז מיין נפש, אז דאס איז מיין חיות. ס'קען זיין אמאל א מענטש האט הנאה פון א זאך, צוליב פארשידענע זייטיגע טעמים האט ער הנאה פון א זאך, אבער דאס נישט אז נישט אין דעם באשטייט זיין מהות, נישט אין דעם באשטייט זיין 'איך'. ער האט א געשמאק אין דעם, ס'איז פארשידענע זאכן וואס א מענטש איז פארבונדען מיט זיי, אבער נישט אין דעם באשטייט וואס וואס איז זיין, נישט אין דעם באשטייט זיין לעבן, נישט אין דעם באשטייט זיין 'איך'. דאס יעמאלט ער קען זיין פארבונדן מיט דעם, אבער דאס זאל זיין זיין געשמאק, און ער רעדט דא נישט תענוג מען זאל האבן הנאה, מען זאל האבן א געשמאק, אט דאס זאל זיין מיין גאנצן געשמאק, אין דעם באשטייט מיין לעבן, דאס דאס ווערט אנגערופן פנים, פנימיות מיינט אז וואס איז דער 'איך' פון דער מענטש איז פארבונדן מיט דעם זאך, עס קען זיין עבודת השם, א מענטש דינט דעם אייבערשטן, האט ליב דעם אייבערשטן, אבער נישט דאס איז זיין מציאות. אוודאי ער דינט דעם אייבערשטן ווייל ער פילט אלעמאל אז פארוואס דינט ער דעם אייבערשטן ווייל ווייל מצד הסיבה ווי מיר וועלן שפעטער אויפטייטשן מצד הסיבה משום מבחוץ אוודאי לפועל דאווענט ער און ער לערנט און ער האט און ער קען האבן און ער טוט עס מתוך אהבה ויראה אבער נישט אין דעם נישט אין דעם בליט ער וואס זאגט א מענטש טוט א געוויסע זאך נישט אין דעם בליט ער נישט אין דעם לעבט ער נישט אין דעם לעבט זיך אים אפ. זאג, אסאך זאכן, אסאך, אסאך, א מענטש האט, האט אזא כח המשיכה, א מענטש האט, אין ענגליש זאגט מען א מענטש האט טשארם, צו א מענטש האט א כח המשיכה, בשעת ער רעדט, ער רעדט מיט מענטשן האט ער אזא תכונה אז מענטשן, אז מענטשן, מען נעמט אן וואס ער זאגט זייער גרינג, צו מען, צו מען, צו ער האט א כח השפעה אויף מענטשן, מען, מען הייבט אן פירן ווי, ווי, ווי יענער איז, אבער דאס, אבער די מענטשן וואס הייבן אן פירן זיך ווי יענעם, זיי פירן זיך אזוי, זיי פילן נישט ווי זיי זענען זיך כופה.

זיי האבן דאס ליב טון, נישט אין דעם, נישט אין דעם באשטייט ווער וואס דער מענטש, תענוג מיינט, תענוג הנפש הייסט, ס'איז דאך פאראן, אין חסידות שטייט פאראן שמחה און תענוג, תענוג מיינט בשעת א מענטש טוט א געוויסע זאך און ער פילט אז אז מיט דעם קום איך צוריק צו מיין אייגענעם איך, יעדער מענטש האט זיין אייגענעם מהות הנפש, זיין אייגענעם זיך, תענוג איז בשעת א מענטש פילט אין א געוויסע זאך אז מיט דעם, אזוי ווי בדרך כלל ווען מ'זאגט דער געפיל פון תענוג אין דרך כלל איז אז אז ס'איז פאראן צופרידנקייט בשעת א מענטש איז צופרידן ער קאכט זיך, תענוג איז בשעת א מענטש איז רילעקסד ער איז ער פילט זיך במנוחה, איז קען זיין פילן זיך במנוחה דאס איז ב פ אז א מענטש פילט זיך במנוחה, אבער די אמת'ע מנוחה איז וואס א מענטש פילט אז אדא בין איך צוגעקומען צו מיין אייגענעם איך, אין דעם אין דעם. אין דעם בלי איך, אין דעם, אין דעם, אין דעם זעה איך מיין אייגענעם איך. זאגט ער אז תענוג עבודת השם הייסט דאס זאגט ער אז וואס איז דער סימן בשעת א מענטש איז אז זיין עבודת השם איז אנגעקומען אין דעם פנימיות פון דער מענטש והסימן לזה שההתבוננות באין סוף יהיה לו לבחינת אור וחיות ממש אז אז א איד פילט אז זיין אז בשעת ער פארשטייט דער אין סוף אז ס'לייכט ביי אים אין סוף אין קאפ גדלות אין סוף מיט דעם לעבט ער זיך אפ, זיין אזא אזא דאגה, מיט דעם לעבט ער זיך אפ, לבחינת דאס זאל זיין אור וחיות, דאס זאל זיין ממש לעבן פאר אים, דאס איז ממש לעבן זאכן פאר אים, להשיב נפשו, כמו שכתוב לאהבה את הוי' וכולו כי הוא חייך, וואס די תורה מאנט איז אז א איד זאל ליב האבן דעם אייבערשטער, ער זאל דערהערן, אין דעם זאל זיין זיין לעבן. דאס זאל זיין זיין גאנצע חיות, און מיט דעם לעבט ער זיך אפ. וממקור החיים שהוא מקור התענוגים שבהתבוננות זו איז נמשך החיות והעונג באהבה להיות מתענג בהוי'. ער זאגט אז פון דער בשעת א מענטש איז זיך מתבונן אין גדלות השם, און דאס ברענגט דער התבוננות, דאס אז ער פארשטייט גדלות השם, דאס גיט אים זיין לעבן, אויף דעם באשטייט זיין לעבן. ממילא איז זיין אהבה אויכעט אן אהבה מיט א תענוג.

ווען ער דארף נישט פועל זיין ביי זיך נישט ליב האבן עולם הזה, אז זיין גאנצע מהות ליגט אין געטליכקייט, און במילא וואס איז זיין מהות? זיין מהות איז אלוקות, זיין גאנצע געשמאק, זיין גאנצע חיות איז געטליכקייט, במילא האט ער נישט איז ער נישט אינטערעסירט אין קיין שום אנדערע זאך נישט, עס איז רצון אחד לאביו שבשמים, זיין דער איינציגער זיין גאנצער לב איז דעם אייבערשטנ'ס לב, דער גאנצער מהות לבו, ועל זה נאמר מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ, אויף דאס הייסט מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ, אז זיין גאנצער חפץ, זיין גאנצע מהות איז געווען אין אלוקות. זיין גאנצע לב איז געווען אין אלוקות, ער האט נישט געהאט קיין, נישט אט אזא מין סארט אופן פון אהבה דאס איז געווען, אז זיין גאנצע תענוג, זיין גאנצע מהות נפשו איז געווען געטליכקייט. ונקרא בחינה זו פנים בפנים, ס'איז דהיינו פנימיות ההתבוננות, שהוא נקרא מח המתלבש בפנימיות המידות. דאס ווערט אנגערופען פון אז דער פנימיות, דער תוך פון דער התבוננות איז דאס איז מלובש אין די פנימיות המידות. יעצט ער רעדט שפעטער אין דעם צוויי, דא רעדט ער בעיקר דער ווארט אז דער, אז ס'איז פאראן דער חיצוניות פון מידות, ס'איז פאראן דער אהבת השם, ס'איז פאראן אהבה, דעם חיצוניות פון אהבה, אז ער האט פשוט ליב, דער פנימיות פון אהבה איז, אז פארוואס האב איך ליב די זאך, ווייל מיין נפש איז פארבונדען מיט די זאך, ווייל מיין 'איך' איז די זאך. ס'קען זיין א מענטש איז נמשך צו א געוויסער זאך מצד חיצוניות נפשו, ווייל דער זאך, ווייל מצד א געוויסער חלק אין זיין לעבן האט ער א שייכות מיט דעם זאך. פנימיות המידות איז, אז איך בין נמשך צו דער זאך, ווייל אין דעם, ווייל מיין מהות איז פארבונדען מיט יענעם ענין. אבער מצד דעם ענין פון פנימיות איז במילא די הבנה והשגה אין אלוקות, דאס רירט דאס רירט אן מיין אייגענער מהות, מיין אייגענעם 'איך' רירט דאס אן, מיין גאנצע הארץ נעמט דער פנימיות פון מיין הארץ נעמט דאס אריין אין זיך, אבער זאגט ער דאך אז דאס איז פארבונדן מיט פנימיות ההתבוננות, עס ווערט אנגערופן פנים בפנים. בפרטיות רעדט ער וועגן דעם אין דעם צווייטער סעיף, אבער בכללות, סתם עכט א דוגמא אין פשוט אין גשמיות, עס איז פארהאן א געריכט, ווי דער מענטש פילט א געוויסער ענין, אויב מען פארשטייט א זאך, איז פאראן א געוויסער חילוק אויב א מענטש פארשטייט די זאך, דער פארשטאנד פון א געוויסער זאך, און דערנאך איז פאראן אז א מענטש אז דאס איז זיין לעבן, דער מושג אין וואס ער, דאס איז זיין גאנצע חיות, דאס איז זיין גאנצע געשמאק, יעמאלט האט ער אן אנדערע סארט סענסיטיווקייט צו דעם ענין, ווי בשעת א מענטש גלאט אזוי פארשטייט א זאך. לייק אזוי ווי עס איז א גרויסער פארשער ער פארשט דורך עפעס א געוויסע שכונה לאמיר זאגן סא ער פארשט דעם איז דא ווי און ער מען ווייזט אים אלע ער ווייסט אלע אלע אלע אלע געסלעך און אלע פארהאן א גרויסער חילוק ווי א מענטש וואס פארשט אויס א זאך עפעס א גרויסער חקרן סא א היסטארישער וכו' וואס און א קינד וואס וואס אימיצער וועט חקרן עפעס א א געוויסער א געוויסער מושב א געוויסער א געוויסער שכונה און א קינד וואס ער האט זיך אויפגעהאדעוועט דארטן. א קינד וואס האדעוועט זיך אויף אין א פלאץ ווייסט ער יעדן, יעדן קער פון יעדן געסל, פון יעדער, פון אלע געסלעך פון יענעם פלאץ, און אלע אלע שבילים, ער קען זיי אזוי, דאס איז, ער קען זיי פון, דאס איז זיין לעבן ווי פארבונדן מיט דעם, ער האט זיך אויפגעהאדעוועט דארטן, ער פילט יעדער יעדער, יעדער סדק אין דעם אין דעם אין דעם גאס ווייס ער, פון, ווייל ער האט דאס, ער איז אויפגעהאדעוועט געווארן מיט דעם, דאס איז דאס איז זיין לעבן, יעדער יעדער יעדער קליינע פלאץ, פאראן א גרויסער חילוק צו א מענטש ווייסט א זאך, האט א פארשטאנד, ער פארשטייט א זאך, צו דער מושג וואס דו פארשטייסט איז דאס, דו ווייסט עס פון דיין אייגענעם לעבן, דאס איז דיין, דאס איז דיינער א לעבן, דאס איז דיין לעבן דעם ענין. יעמאלט האט מען אן אנדערע סארט השגה, אן אנדערע פארשטאנד אין א זאך. בשעת א זאך איז נישט נאר ער פארשטייט עס אלס א באזונדערע זאך, נאר דאס איז זיין מהות, דאס איז זיין נפש, דאס איז זיין לעבן, דאן רעדט מען א איד וואס איז צוגעקומען צו דער מדריגה אז אז ער, זיין, דער נשמה, דער נשמה'ס דביקות צו אלוקות, אט דאס איז זיין 'איך', אט דאס איז זיין לעבן. אין סוף פון אלוקות, אט דאס איז זיין לעבן, דאס איז דער אייבישטער איז הוא לבדו הוא ואין זולתו, אט דאס איז זיין לעבן, דאס איז זיין מהות, אט דאס איז זיין מהות, אין דעם, דאס, אט דאס איז זיין חיים, האט ער אן אנדערע השגה, א טיפערע הבנה אין די מושג פון דעם וואס אלוקות איז הוא לבדו הוא ואין זולתו, האט ער אן אנדערע פארשטאנד אין אלוקות, נישט א מושג וואס ער פארשטייט, א מושג וואס ער וויל, וויפיל ער וועט פארשטיין איז שכל, ער פארשטייט ער, דערנאך בשעת עס ווערט זיין לעבן, יעמאלט ערשט דערהערט ער דער פנימיות און וואס דער זאך איז. א מענטש וועט חקר'ן א געוויסער זאך, אימעצער א גרויסער מה איך ווייס א גרויסער שרייבער צו א גרויסער א גרויסער קאפ מענטש וועט פרואווען, ער וועט עס קיינמאל נישט פארשטיין די תנאי אזוי ווי אימעצער וואס האט זיך וואס האט זיך אויפגעהאדעוועט אין דעם סביבה, ער האט זיך אויפגעהאדעוועט אין דעם, ער איז אליין דארטן געווען, דאס איז געווען זיין לעבן, האט ער אן אנדערע סארט געפיל, אן אנדערע סארט תפיסה אין דעם ענין. סאו על דרך זה איז פארהאן א חילוק צווישן א מענטש פארשטייט אלוקות אויב ס'איז א שיינער מושג ער פארשטייט עס און מען קען דאס פארשטיין און מסביר זיין מיט שכל צי צי ער האט דאס דאס איז לעבן דאס איז דאס איז מהות נפשו יעמאלט האט ער דאס יעמאלט איז דאס פנימיות המוחין האט מען אן אנדערע פארשטאנד אן אנדערע תפיסה אין אלוקות א גאר אן אנדערע דאס ווערט אנגערופן פנים בפנים יעמאלט האט ערשט עפעס א איד א טיפערע תפיסה וואס הייסט געטליכקייט וואס איז אלוקות נישט א מושג ס'איז אן אנדערע סארט ענין דאס ווערט אנגערופן פנים ביי פנים.

דא רעדט ער בעיקר וואס איז נוגע צו דעם אז א מענטשנ'ס לעבן ווי ער פירט זיך, זיין, ווי זאגט זיין, די אטיטוד פון א מענטשן, ווי ער, ווי ער, ווי ער, ווי ער זיך מעידט, זיין, דער אופן פון דער מענטשן ווי ער זיך פירט זיך לגבי אנדערע, איז דער מהות, איז דאס מידות, נישט, נישט אין שכל. די נקודה פון שכל איז ווען ער, שרוח האדם העולה היא למעלה, די נקודה פון שכל איז וואס א מענטש קען זיך איבערהייבן איבער זיך, דאס איז די נקודה פון שכל, ער קען פארשטיין זאכן וואס זענען נישט אים. וואס איז מידות? מידות איז ווי פיל איך לגבי א געוויסער זאך, וואס איז מיין געפיל צו דעם, ווי רעאגיר איך צו דעם ענין. דאס איז שוין מיין איך, מיין מציאות. דאס איז מידות. שכל איז וואס איך קען, איך קען זיך איבערהייבן, ארויסגיין פון מיין מציאות, און פארשטיין א זאך וואס איז נישט מיר. מידות איז, און ווי איז מיין געפיל צו דעם. וואס זאג איך לגבי דעם ענין, דאס איז מידות, דערפאר זאגט ער אז פנימיות המידות איז תענוג, ווייל דער גאנצע נקודה פון מידות איז, וואס איז מיין געפיל צו דעם ענין, זאגט ער אז מהות האדם איז מידות נישט שכל, בשעת וואס ס'איז אתהפכא, וואס הייסט אתהפכא מיינט אז דער מהות האדם ווערט איבערגעמאכט, דער מהות האדם בייט זיך, ווי קען זיך מהות האדם בייטן זיך, אויב ער איז אזא מהות ווי קען ער, ווייל א איד בפנימיות נשמתו, א איד האט א נשמה,

די מהות האדם איז נישט וואס ער איז, די מהות האדם איז וואס ער קען ארויסגיין פון זיך, רוח האדם העולה למעלה, די אמת'ע מהות פון א מענטשן איז וואס ער האט אין זיך א שאיפה, א תנועה, ער וויל ארויסגיין פון זיך, ער וויל צוקלעבן זיך העכער, דאס איז דער מהות האדם, אבער נישט דאס איז ווער דער מענטש איז, מידות מיינט מען ווער איז דער מענטש, ווער איז ער. וואס וואס איז דער מענטש, וואס איז זיין מציאות, דאס זיינע מידות, זיינע ווי ער ווי ער פילט אז דאס איז אים, ווי ער פילט וועגן א זאך, וואס פאר א זאכן האט ער ליב, אין דעם באשטייט זיין מציאות. דער וואס איז דער מהות פון דער מענטש, וואס איז דער וואס איז עיקר וואס איז עיקר דאס יעדער נברא וואס איז דער נברא, וואס איז ער? וואס איז ער? דער איז אן אכזר, דער איז א בעל חסד, דאס איז אלץ זיין מציאות. דערנאך איז פאראן, דער מהות פון א מענטשן איז אז ער האט שכל, דער מהות האדם איז אז ער וואס באשטייט זיין רצון, ער זוכט ארויסגיין פון זיך, ער האט א אינטערעס ארויסגיין פון זיך, דאס איז דער מהות האדם, אבער דאס הייסט ער וויל ארויסגיין פון זיין מציאות, אבער וואס איז זיין מציאות? זיין מציאות איז מידות. וואס איז דער מענטש, דער מענטש איז מידות, אין וואס באשטייט דער מהות האדם, דער אמיתית תכונת האדם איז אז ער זוכט אלעמאל ארויסגיין פון זיך, נישט בלייבן אין זיך. חסידות איז מדגיש טאקע רוח האדם עולה למעלה, אסאך מאל מיינט מען אז אויב א מענטש קען נישט נתעלה ווערן, מען קען דאך נישט ווערן העכער, מען קען דאך נישט, א מענטש האט א שאיפה צו ערגעץ וואו גיין, דערנאך בשעת א מענטש כאפט זיך אז ער קען נישט צוגיין צו יענע מדריגה, ער ווערט נתבטל די שאיפה. א מענטש כאפט זיך צו אין א געוויסע צייט אז דאס וואס איך בין אזוי וועל איך בלייבן, אט אזוי וועט זיין, במילא פארלירט ער דעם רצון וחשק צו וואקסן, צו ארויסגיין פון צו ווערן העכער. איז בדרך כלל מיינט מען אז דאס אקעי דאס איז זייער גוט, איך האב אמאל האב איך געמיינט אז איך וועל קענען צוקומען צו א געוויסער הויך, האב איך געהאט א רצון וחשק צוקומען צו א געוויסער מדריגה, אז איך האב זיך געכאפט אז איך קען נישט, איך בין קלוגער געווארן, במילא אט דאס בין איך. בשעת א מענטש פארלירט דעם רצון וחשק צו וואקסן, צו חלומ'ן, צו זיין, יעמאלט פארלירט זיך דער מהות האדם. דער מהות האדם איז נישט וואס ער קען זיין הויך, דער מהות האדם איז וואס זיין חשק, רוח האדם עולה למעלה, אז זיין אינטערעס איז אין גיין העכער. דאס איז מהות האדם, דער חשק צו ווערן העכער, אין דעם באשטייט דער מהות האדם.

קוקט צו דעם הימל און עס וואלט זיך געוואלט גיין דארטן אזא מענטש, ער ווייסט אז עס איז דא זייער הויך און עס וואלט זיך אינטערעסירט, איך וואלט געוואלט גיין אין דעם באשטייט מהות האדם, אט דער זאך וואס ער האט אין זיך א חשק, ער קוקט אויפן הימל לכל הפחות, ער קוקט זיך צו דארטן און ער האט עפעס א חשק גיין דארטן, נאר דאס דאס אין דעם און דאס איז דאס עפעס א ביטוי פון וואס מהות האדם איז, ער וויל ער וויל ארויסגיין פון זיך, ער וויל ער וויל פליען, ער וויל גיין העכער. צו ער קען צו ער קען נישט איז אן אנדערע זאך, דער זיין צופרידן מיט מיט דאס, אבער דער מהות האדם ווער ער איז איז דאס מידות, דאס איז נישט דאס דאס דאס איז דער איז אז מען רעדט אז דער מענטש זאל זיך איבערמאכן, איבערמאכן איז אז ער מאכט איבער זיין לב, ער מאכט איבער זיין הארץ. זאגט שהנה עיקר האדם שעל פיו מתנהג המידות מעשה בינו לבין הבריות.

יא מה שאין כן בחינת אחוריים, דאס איז בחינת פנים, אז א איד'ס פנימיות איז פארבונדען מיטן אייבערשטן, וואס איז בחינת אחוריים הוא כשהמידה שהיא התפעלות אהבה, אחוריים מיינט נישט דאס ער מיידעך אין אנהייב אז ביי א מענטש איז פאראן פנים ואחור אין דעם ציור האדם איז פאראן די פנים זיינע פאראן די אחוריים איז רעדט ער אחוריים מיינט אז ער האט דער לב זיינער ווערט נתפעל כשהמידה שהיא התפעלות אהבה ס'הייסט ער האט אהבת השם אף על פי כן איז דאס נאר בחינת אחוריים, אינו מקבל את ההתבוננות בתוך תוכו ופנימיותו, אך ורק מבחינת אחוריים וחיצוניות שלו בלבד, איז דאס דארף מען פארשטיין, ווי קען זיין א מענטש זאל האבן אהבה, זאל זיך ציען צו א זאך, און אף על פי כן רופט מען דאס אן דאס איז נאר בחינת אחוריים, דאס איז נאר זיין חיצוניות, אויב ער שטרעבט זיך צו דעם, ער האט עס ליב, אין דעם ליגט זיין, ער האט עס ליב לכאורה, ליבשאפט, אהבה איז פארבונדן אלעמאל מיט תענוג, ער האט עס ליב מיינט אז דער זאך מאכט אים פילן גוט, ער וויל דאס,

זאגט ער אזוי, דהיינו שהשכל מכריח ומחייב שיתפעל באהבה, דער שכל איז מכריח, מכריח מי? נישט מכריח מיט א שטעק אזוי, דער שכל איז אזוי ווי זאגט פריער, מען זאגט א בדרך כלל א מענטש, א מענטש וואס איז א שטארקע מענטש, מען זאגט א דיקטעיטארשיפ, דיקטעיטארשיפ מיינט א מענטש איז א שטארקע מענטש, ער איז כופה מענטשן, מען האט מורא פאר אים. דאס איז איין אופן פון א בעל כפיה, אבער עס קען זיין אנדער אופן פון כפיה, אז א מענטש האט אזא, האט אזא, כ'ווייס נישט, אזא שטארקע כח אז מענטשן ווערן נתפעל פון אים, מענטשן ווילן זיין, מענטשן ווילן טון אזוי ווי ער וויל, בשעת ער ער זאגט זיינע דעות, אלע זענען מסכים, זיי מיינען עס טאקע, זיי זענען טאקע מסכים צו אים, ווייל ווייל ווי זאגט מען, ווערט פאר'כישופ'ט פאר געוויסע מענטשן אמאל, פארשטייסט, א מענטש האט עפעס א כח וואס ער איז משפיע אויף מענטשן, דאס ווערט אנגערופן אויכעט א נקודה פון שליטה. ער איז שולט אויף זיי. נישט שולט אויף זיי מיט מיט א שטעקן, נאר ער קען זיין ער איז אזא פיינער מענטש און צו לייט ער איז אזוי ער זאגט ער אזוי אזוי ער דזשענערעיט אזויפיל גוטסקייט אז עם אין זיינע זיינע ד' אמות ווערן מענטשן אזוי ווי מען זאגט מען ווערט אזוי נתפעל פון אים. דאס אויכעט א נקודה פון שליטה. ער האט א יכולת ער איז אז מענטשן ווערן אז מענטשן ווערן ווערן בהתפעלות בשעת מען איז בנוכחותו בנוכחותו אדער מענטשן ווילן זיין גוט מיט אים צו פארשידענע דאס איז אויכעט א נקודה פון שליטה. איז דאס זאגט אין תניא מח שליט על הלב, דער הארץ האט אין זיך א ווייכקייט אז דער הארץ ווערט נתפעל פון שכל, א מענטשליכע הארץ ווערט נתפעל פון שכל, א שכל זאגט עפעס אז על פי שכל מחויב כך וכך, אין דער מענטשנ'ס הארץ עס רירט אים אן, דער הארץ ווערט נתפעל פון שכל, דאס מיינט נישט אז דער הארץ מצד עצמו וויל דאס. א בהמה ווערט נישט, שכל פועל'ט נישט דער ענין פון שכל און שווה איז דא ווי איך פיל און דאס איז דאס. א מענטשן איז, ס'איז דא טאקע זיין מציאות, וואס זיין קאליר, וואס זיין נאטור איז, אבער א מענטש האט אין זיך בתכונת, תכונת האדם איז אבער בשעת ער פארשטייט א געוויסער זאך און ער איז סורטען אין דער אמת, דאס הייסט מח שליט על הלב איז. און אסאך מאל וואס דער אלטער זאגט אין תניא מח שליט על הלב בטבע תולדתו, און מ'פרעגט אויב אזוי, פאר יעדער מענטש וואלט געדארפט זיין זייער גרינג צו נזהר זיין פון מח שליט על הלב, און מער פריער דארף זיין דער קאפ דארף זיין א געזונטער קאפ, איך דארף ס'דארף זיין אפגעלייגט אין מיר אין קאפ א געוויסער זאך, דער מח ז. בחינת הדעת, בחינה עס הייסט אויב א מענטש איז מוחלט אין זיין קאפ איז מוחלט אז אלקות איז דאס איז דער אמת, און אלץ חוץ מאלקות איז אפגעפרעגט, דאס איז נישט עפעס א. נאר ביי אונז איז אפילו אין קאפ זענען מיר מייקר עולם הזה, אין שכל אפילו מען לערנט אז דער אייבערשטער איז בלי גבול אבער לפועל סוף כל סוף א מענטשן מצד זיין שכל, נישט מצד חשבונות, אבער מצד דעם אפלייג פון זיין שכל איז עולם הזה אויכעט א חשובע זאך, מושגים פון וועלט, מיר זענען מייקר די מושגים, אבער דערנאך פאראן א מענטש פועל'ט ביי זיך עד כדי כך אז אין זיין מח ווערט אפגעלייגט אלוקות.

בשעת שכל זאגט א געוויסער זאך איז דער מענטש וועט ליב האבען על פי דעם, דער הארץ וועט זיך וועט זיך פירען על פי דעם שכל, אבער נישט אין דעם באשטייט דער מהות דער מהות פון לב. דאס איז נישט אזא זאגט אזוי ווי לדוגמא וואס איין מענטש וועט פועל'ן אויף א צווייטען מענטשען מיט פארקערט וויבאלד א יענער מענטשען האט זיך אזא כח השפעה איז אזא ער האט אין זיך אזא קאריזמע צי ער האט אין זיך אזא טשארם אז מענטשן ווילן זיין אזוי ווי אים, מענטשן מענטשן ווערן נתפ מ'איז מתחשב מיט אים, דאס מיינט אבער נישט אז דאס אז דאס זיי זענען נישט ווי מ'זאגט זיי זענען נישט בכלל אוועיר, יענע מאמענטן זענען זיי נישט רגיש צו וואס זיי אליין האלטן, ווייל אין יענע אין די אין דער סביבה פון דער מענטש שטייט מען לכתחילה מיט א התפעלות פון אים, שטייט מען לכתחילה מיט א תנועה פון הכנעה צו אים. במילא פילט מען נישט בכלל וואס איך וואלט אליין געטראכט, זיין מהות איז נישט נרגש דא. אדער אזוי ווי מען זאגט מח שליט על הלב בשעת דער מח, בשעת דער מח איז אקטיוו ביי א מענטש, בשעת א מענטש פילט זיין מח, זיין מח איז אקטיוו ביי אים, ער האט עפעס, ער האט עפעס א לייג אין קאפ, איז במילא דער הארץ פילט אין יענע מאמענטן איז נישט, איז נישט קאנשעס ביי דעם הארץ וואס בין איך, יעמאלט איז נישט, דער, דער טבע האדם איז אז דער מח איז שליט על הלב, אז דער לב איז א נכנע צום מח, אין יענע מאמענטן איז נישט נרגש ביי א מענטשן וואס איז זיין אייגענעם איך. אבער דער אלטער רבי זאגט טאקע אין תניא אז א בינוני בשעת התפילה בשעת ס'לייכט אין התבוננות אלוקות איז דער נפש הבהמית כישן. וואס הייסט וואס הייסט וואס הייסט ס'שלאפט? ס'שלאפט מיינט אז דער מענטש איז נישט איז נישט ווי זאגט ער נישט ער נישט מודע צו דעם ער נישט עס איז נישט יענעם דער נקודה אין זיך ווי האלט איך וועגן דעם דאס איז נישט נרגש ביי אים ווייל דער שכל דער מח זיינע יעמאלט איז דער מח שטייט מיט א תוקף אז דער מח שטייט מיט א תוקף איז דער 'איך' פון דער מענטשן שטייט אין א התפעלות. דער מענטש טבע האדם איז ער שטייט אין א התפעלות פון שכל, עס איז עכט סתם דערפאר אז אויב א מענטש האט זיך שוין נאכגעגעבן זיין הארץ, א מענטש איז שוין בכלל, טבע האדם איז אז מח שליט על הלב, אבער לו יצוייר א מענטשן וואס האט שוין אסאך מאל נאכגעגעבן זיין הארץ, ער האט געלעבט זיין לעבן פאר כ'ווייס דריי יאר ווי דער הארץ וויל, האט געגעבן, נישט געמאכט קיין חשבונות פון קאפ. װי זײַן האַרץ װילט זיך, אָט אַזױ האָט ער געלעבט, ער האָט שוין נאָכגעגעבן זײַן האַרץ. און יעמאָלט איז דער טבֿע פֿון מח שליט על הלב װערט שװאַכער בײַ אים. עס קען נישט, ביז מיט אַ מאָל װעקט זיך אױף אַ טאָג, איז מײַן קאָפּ פֿאַרשטעט כך וכך, און מײַן מײַן קאָפּ װעט זײַן שליט אױף אױף הלב. אַז מ'האָט שוין נאָכגעגעבן דעם האַרצן, איז דער מענטשן שוין שוין פֿאַרלאָרן אַזױ פֿיל דעם הכנעה, דעם זאַך, אַז דער האַרץ צו מח און דער האַרץ װערט נתפּעל פֿון קאָפּ, האָט ער שוין פֿאַר האָט ער שוין אַ ביסל שװאַך געמאַכט בײַ זיך, װײַל ער האָט שוין נאָכגעגעבן זײַן האַרץ אַ סך מאָל. דער אלטער רבי זאגט ווי דער מענטש ווערט געבארען בטבע איז דער הארץ א נכנע צום מח, דער הארץ ווערט נתפעל פון, דער הארץ הערט זיך איין צום קאפ, אז דער קאפ פארשטייט זאגט א געוויסע זאך איז כך וכך, איז דער הארץ זאגט ער שטייט אין א התפעלות און ער פירט זיך ווי דער קאפ, און דארט איז יעמאלט איז נישט נרגש דער איך, און וואס זאגט דער הארץ וועגן דעם, לכתחילה שטייט דער הארץ מיט א התפעלות, אבער האט שוין ער האט שוין נאכגעגעבן דעם הארץ אסאך, ער האט שוין געלעבט זיין לעבן מיט זיין הארץ אסאך מאל, האט שוין נאכגעגעבן זיין הארץ און געלעבט תאוות לבו, קען מען נישט מיטאמאל מח שליט על הלב און דאס איז דאס. דאס אויך, עס קען זיין אז א מענטש יא לעבט לפי דעם שכל, אבער זיין שכל אליין איז נישט דא, איז נישטא א החלטה ביי אים אז אזוי איז דאס, אין קאפ לייגט זיך נישט, וואס איך זאג אפילו אז אין קאפ לייגט זיך יא, אבער אויב א מענטש האט שוין געלעבט זיין לעבן לפי זיין הארץ, מיטאמאל וועט זיך זיין הארץ שטעלן אין א התפעלות, דאס איז נישט אזוי פשוט, אוודאי טבע האדם איז מח שליט על הלב. מח איז דעת, חסידות שטייט אז אויב ס'פעלט דעת איז נישטא די הכרעה, האט ער נישט באמת, מח איז אז ער ווייסט וואס ער וויל, ער ווייסט אז אזוי איז דאס, א מענטש האט א סברה, ער האט נישט א החלט אז אזוי איז דאס, און דעת ביי מיר איז איך האב א תוקף, איך האב א דעות אין דעם זאך, איך האב א סענס, איך ווייס אז אזוי איז דאס, נישט איך האב א סברה, מענטשן האבן צוואַנציק סברות, דעת איז אז איך ווייס, ביי מיר איז ביי מיר איז ביי מיר איז אפגעלייגט א געוויסער קו, ביי מיר איז. דער טבע זאגט אין לשון תניא דער רצונו שבמוחו איז ער וויל, אט ער שטעלט זיך ביי א געוויסער זאך, אט אזוי איז דאס, נישט גלאט ער קען פארשטיין דער סברה אזוי ער קען דאס פארשטיין דער סברה פארקערט, דאס איז אז ער דערהערט אז אזוי דארף זיין אין קאפ און אזוי דארף זיין און חוץ פון דעם איז מושלל, אלץ אלץ חוץ פון דעם סברה איז אפגעפרעגט, אט אזוי דארף זיין. איז דאס מדבר? מח שליט על הלב איז מדבר, דאס רעדט ער. זאגט, איז איז התפעלות זו זאגט ער אזוי, להיות הענין אשר אנו רואים שיכול להיות התפעלות אהבה על פי השכל דווקא, אך התפעלות זו לא בא רק דרך הכרח וחיוב בלבד, והיינו שהשכל מכריח ומחייב שיתפעל באהבה, כמו כאשר ישכיל ויתבונן איך שהוא יתברך עיקרא ושרשא דכולא עלמין, א מענטש וועט זיך מתבונן זיין אז דער אייבישטער איז דער עיקר ושורש הכל, איז דאס פועל פרק א בבחינת סובב וממלא, אז הכרח השכל מעיד כי לו יאתה לאהוב ולדבקה בו, דאס הייסט, שכל האט א תכונה וואס שכל זאגט א דעה ווי א מענטש זאל פילן אויכעט. זיך נישט גלאט אז א מענטש גלייבט אין א דער טבע המח איז א מח איז שליט אז מענטש פארשטייט אז אז א מענטש פארשטייט אז ס'דארף זיין אזוי וועט ער וועט ער נישט קען ער זיך נישט רוען אז דער הארץ פילט פארקערט דאס איז אין ביידע אופנים סיי דער לב איז איז איז א ווייכער און דער לב איז נישט אט אט דער מח און סיי דער מח איז אזא מין סארט זאך וואס ער איז א שליט אויב ער פארשטייט אזוי קען ער נישט, ער קען נישט איינהערן אז דער הארץ איז פארקערט. פארשטייסטו אז זאגענדיג וואס נוגע וואס דער הארץ טראכט, דער שכל וויל אז דער הארץ זאל זיין אזוי, איז הכרח השכל מעיד כי לו יאתה לאהוב ולדבקה בו, ולא בטפל. אז מען פארשטייט אז דער אייבערשטער עיקר ושרש הכל, ער איז דער עיקר פון אלץ, ער איז דער יש האמיתי, איז אוודאי איז עס פארשטייט זיך און הכרח השכל מעיד כי לו יאתה לאהבה, דאס דארף מען ליב האבן, ולדבקה בו, ולא בטפל, נישט נאר, אבל אין זה רק ענין הכרח בלבד באהבה, ס'איז א הכרח. נישט א פשוט'ע הכרח. דער מענטש פילט נישט אז ער איז א מוכרח, ער פילט א געשמאק, ווייל זיין מהות איז נישט נרגש דא, ווייל ער שטייט לכתחילה אין א התפעלות צום מוחין. דאס איז די טבע האדם, דער מענטש, דאס איז בדרך הכרח, אז א מענטש שטייט אין א התפעלות צום מוחין. א מענטש ווערט נתפעל, ער איז א מוכנע צום מוחין, ער פילט נישט בדרך הכרח, ער פילט פארקערט, אז שכל מחייב אזוי, דארף דאך זיין אזוי. במילא האב איך ליב אזוי, אבער ער זאגט אז בפנימיות איז עס א נקודה פון הכרח, ווייל דאס שטאמט נישט פון זיין אייגענע מהות, דאס שטאמט פון דעם וואס זיין איך איז דארט נישטא. טבע האדם איז אז מח שליט על הלב, דאס איז די נקודה, דער הארץ איז זיך מתחשב מיטן קאפ, אבער וואס זאגט די הארץ אליין? די הארץ אליין זאגט עפעס אנדערש, נאר אין דעם מצב פון מח שליט על הלב איז דער הארץ אליין נישט באוואוסטזיניג וואס דער הארץ זאגט וועגן דעם, ווייל ער שטייט אין אן התפעלות צום קאפ.

דער לב האט אין זיך א זאך וואס ער איז בדוגמת אן עבד צו דער מח, און דער מח איז א שליט, דער מח צווינגט איין דעם לב. ער ברענגט א דוגמא פון אדון ועבד, ער וויל ארויסברענגען דעם שטארקייט פון דעם. דערפאר דער אלטער רבי זאגט אין תניא, דאס איז איינע פון די גרויסע, פון די ערשטע זאכן, דער ערשטע יסודות. דער פסוק זאגט כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך אז א מענטש זאל האבן אהבת השם איז דער קשיא ער האט נישט אהבה ווי קען מען ער האט עס נישט ליב ווי קען מען מצווה זיין די תורה וויבאלד אז די טבע בטבע האדם איז מח שליט על הלב און מוחו ברשותו קען ער קען אפלעגן דאס איז יעצט תלוי בבחירת האדם ער זאל זיך אפלעגן אין קאפ דאס איז תלוי בבחירת האדם און דער טבע האדם איז אז מח שליט על הלב במילא בטבע האדם האבן אהבת השם

און ער וויל טון ווי וויל דער לב, ווי דער שכל, ווי דער שכל האלט אזוי וויל דעם לב, נישט, דאס הייסט דער לב איז א עבד אין א געוויסע זין, וואס הייסט אן עבד, אן עבד הייסט א מענטש א בעל הבית א געהעריגע מענטשן, איז אויב ס'איז א זאך וואס איז נישט ווי איך וויל, וויל איך עס נישט טון, עבד מיינט הגם אז ער קען זיך אוועק לייגן אויפן זייט. איך בין גרייט פירן זיך ווי יענער איז. דער הארץ האט אין זיך אזא תכונה אז ער קען זיין א נישט, הגם אז ער מצד עצמו איז איין זאך, וועט קען ער מסכים זיין צו שכל, ער קען זיך פירן ווי א צווייטן. דאס הייסט ער איז א מוכנע, דער הארץ איז אן עבד. אויב ער זאגט עבד מיינט עס אז ער איז זיך טאקע מסכים צום קאפ, אבער נישט מצד דעם וואס דאס איז זיין תכונה.

איז מוכרח לשמוע, ער מוז ער מוז זיך צוהערן, ער פארשטייט טאקע ער שטייט טאקע אז עס זענען אידן פון די זאכן אז ס'קען זיין אמאל א לב האבן, בכדי אז זיין מח שליט דארף זיין דער לב דארף זיין א וועכער, דער לב טבע הלב מצד עצמו איז אז ער איז אז ער איז ער איז א מוכנע צום קאפ, ער איז זיך מתחשב מיטן קאפ, ס'קען זיין אמאל א מענטש האט אין זיך עפעס אזא טמטום,

שלכן, וואס איז די בחינה, וואס איז דער בחינה לפועל, לא ימצא באהבה בחינת התענוג, שאין אלא בבחינת זה, דאס הייסט א מענטש קען האבן אהבת השם, אבער ער פילט נישט אז מיט דעם לעבט ער זיך אפ, ער טוט מצוות מתוך אהבה, אבער נישט נישט אז ער לעבט זיך אפ פון דעם, אז זיין חיות באשטייט אין דעם. שלכן, לא ימצא באהבה בחינת התענוג, שאין אלא בבחינת הפנימיות.

בגופו מצד דעם וואס זיין געשמאק זיין לעבן ווען ער האט זיך אפגעלעבט פון דעם, עס שטייט אמאל ווען קומט ווען קומט צו ביי א מענטשן שומן בשעת מען עסט ווען ווען מאכט דאס פעט דאס איז מצד דעם תענוג אז א מענטש קען עסן א זאך סאפ בדרך כלל ווען מען עסט האט מען הנאה ס'איז גוט כ'ווייס מען נישט א דבר מר ס'איז א גוטע א זאך האט א טעם מצד דעם געשמאק פון דעם מצד דעם ווערט צוגעקומען חלב ביי א מענטש דעם געשמאק פון דעם עסן דאס גיט צו דעם שומן דער עצם אכילה עס איז דער סברא עפעס א געשמאק איז דער בשעת א מענטש נישט סתם וואס ער האט הנאה נאר עס איז עפעס א ספעציעלער געשמאק איז דאס עפעס א גאנצע חיות איז דאס גיבט צו פשוט שומן אזעלכע צדיקים וואס זייער גאנצע געשמאק איז געווען אין אלוקות געווען זייער חיות איז דער בחינה אז זיין מהות איז נתהפך געווארן דאס דאס ווערט נתבטל אין דעם וואס ער האט א תענוג זיין געשמאק ליגט אין דעם זיין לעבן ליגט אין דעם.

נאר מצד קבלת מלכות שמים אז דער אייבישטער הייסט טוט ער ווי דער אייבישטער איז מחייב, אבער נישט נישט ווי ער רעדט דא די בחינת אחוריים אז דאס האט ער ליב אבער האט ליב ווייל דער שכל איז מחייב. ער טייטשט דא דער רמב ם פשט אן אנדער פנימיות'דיגער טייטש, ער טייטשט אזוי, רמב ם קורא לבחינה זו כובש יצרו, ומושל בנפשו, שהמושל בנפשו איז ער ברענגט די לשון הרמב ם אף על פי שעושה המעשים הטובים והחשובים הוא עושה אותם והוא מתאוה אל הפעולות הרעות ונכסף אליהם. ויכבוש את יצרו, ויחלוק בפעולותיו על מה שיעירוהו אליו כחותיו ותאוותו ותכונת נפשו, ויעשה הטובות והוא מצטער בעשייתם וניזוק. ס'איז דא פעולות וואס ער טוט ווייל ער האט הנאה טון דאס, אין דעם ליגט באשטייט זיין תאווה, כובש את יצרו הייסט אז הגם אז זיין תאווה ליגט נישט אין דעם, זיין תאווה איז צו פעולות רעות, אבער אף על פי כן איז ער מושל בנפשו און ער טוט נישט כפי וואס זיין תאווה איז מחייב. און ער טייטשט אויף די רמב ם זאגט ער רצונו לומר שיש לו רצון לעשיית הטוב מ'זאל נישט מיינען רמב ם מיינט נישט צו זאגן אז ער וויל נישט טון טוב און ער איז זיך כופה ער האט ער וויל יא ולא חפץ וחמדה ותשוקה אבער עס פעלט ביי אים דער חפץ וחמדה ותשוקה דאס איז ער מדייק אין רמב ם'ס לשון נישט וואס ער האט נישט קיין רצון ער האט נישט קיין תאווה דאס האט ער נישט זיין ווי רמב ם זאגט לשון דער תכונת נפשו איז נישט מחייב טון מצוות אבער אבער ער האט עס ליב לפועל, אבער דאס שטאמט נישט פון זיין אייגענע תכונות. דער הכרח אפשר קען זיין ווייל ווייל דער רמב ם רעדט דאך בכלל ווען אלע וועגן אלע מצוות רעדט ער אויכעט וועגן מצוות ואהבת אהבת השם איז אויך א מצוה איז אויב א איד האט אהבת השם איז ער מקיים גאנץ תריג מצוות אין אן אופן פון מושל בנפשו קען דער דער רמב ם מיינט נאר נישט מצוות וואס זענען מצוות מעשיות אפילו מצוות פון אהבת השם ער מיינט אלץ איז זעט מען פון וואס דער רמב ם רעדט די ענין פון מושל בנפשו רעדט ער אז ער קען האבן אהבת השם אין אן אופן פון ממשלה. ווייל זיין תאווה איז נישט אין דעם און תכונת נפשו איז נישט מחייב דאס, ער מדייק לשון הרמב ם נישט, ער וויל דאס נישט, די רמב ם קען קען זאגן פשוט מושל ביצרו ווייל ער וויל פארקערט און ער איז מכריח, די רמב ם זאגט אז עפעס א גאנצע אריכות תכונת נפשו איז מחייב איז דאס נישט מחייב, די רמב ם רעדט א מושל בנפשו אז ער וויל דאס אבער דאס שטאמט נישט פון זיין אייגענער מציאות, כי שם רצון זאגט ווייל רצון נופל גם בדבר הבא מצד ההכרח. כמו כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, אלא ששם המכריח יענעם רמב ם פון גיטין איז דארטן א מכריח מחוץ לו, ולפיכך רק אומר בפיו ושפתיו ולבו רחוק מזה לגמרי, לפי שאין לו מכריח מתוכו שיכריח ללבו, וכאן דאס הייסט א מענטש א נארמאלן מענטשן אז א מענטש גיט אים א פאטש ער בייט זיך נישט מיט דעם וואס א צווייטער גיט אים א פאטש. דאס קען זיין א הכרח פון מעשה, אבער אז דער הארץ ווערט נתפעל פון שכל, איז דער הכרח פון שכל נישט א הכרח וואס ער טוט אזוי, ער ווערט אזוי ווי שכל, שכל ווירקט אויף אים, שכל משפיע אויף אים, אט דאס איז דווקא הכרח מיט אים, ס'איז ווי קאנען מיט תירוץ, אן אמת שכלו מכריח מידותיו, וליבו, דאס וויל ער, והוא רוצה בעל כרחו בליבו לזה, והרצון אמיתי הוא, אבל אינו מעונג, ס'איז א אמת'ער רצון, אבער א געשמאק ליגט נישט אין דעם. הא? אה, דאס זאגט ער, וזהו שכתב הרמב"ם והוא מצטער בעשייתם. ער מיינט נישט בפועל אז, ער זאגט אז בפנימיות נפשו איז ער איז ער נישט צופרידן מיט דעם. ווי ער טייטשט דא, ווייל ס'איז דער מהות, מען רעדט אלוקות מיט מיט מיט א מענטשן, איז ליגן אין זיך און אהבת השם זענען צוויי פארקערטע זאכן. איז אויב זיין געשמאק, אויב לפועל זיין איך איז זיין אייגענער איך, זיין מהות איז זיין אייגענעם איך, איז קען ער נישט ליידן אהבת השם. ער פילט עס נישט ווייל וויבאלד דער לב איז דער לב שטייט אין התפעלות פון מח איז בפנימיות נפשו איז ער איז ער בצער ער איז נישט צופרידן מיט דעם בפועל דעם הרגש וועט ער נישט האבן מיט דעם געפיל אין דעם דרגה וואס ער רעדט דא נישט האבן דעם ער פילט נישט דעם צער ער האט אהבה מ'קען נישט האבן אהבה און פילן צער באהבת השם בפנימיות נפשו איז דאס איז דאס איז דאס ענג דאס ביי אים ענג. זאג זאג זאג נעמט א געוויסער מענטש מצטער מיינט נישט אז ער ער גייט מיט א מיט א קוועטש עס עס עס דאס זיין מציאות איז דא ענג זיין איך איז דא איז דא איז דא בצער איז דא איז דא איז דא איז דא איינגעקוועטשט זאג א מענטש א געוויסער מענטש האט א כח השפעה אין מענטשן אבער אז א מענטש קוקט מחוץ זיי זאגן די אלע ס'איז א רחמנות אויף די מענטשן זיי זענען אלע זיי זענען אלע זענען יענעמס זיי לויפן נאך יענעם.

א גאנצן מענטשן צו זיין א פולן שכל, פול פארשטיין אלוקות, חב"ד, מיט חג"ת, און האבן אהבת השם אין אלע מידות, אבער אף על פי כן, זיין מהות איז דארטן נישטא. אבער א גאנצער בנין האדם קען דארטן זיין. א מענטש קען לעבן א גאנצן לעבן אזוי, מיטן קאפ, מיט די קאפ זאל ארבעטן, אלע כוחות השכל, מיט מידות, אבער אף על פי כן, נישט דאס איז ער, נישט דאס איז פנימיות נפשו. זאגט ער, בחינה איז אז ער לעבט זיך נישט אפ אין דעם, ער פילט נישט אז אין דעם לעבט ער זיך אפ.